דער נאמען פון די מעשה איז, אין ברסלב ברענט א פייער. קינדערלעך, ווער קען דעם ניגון? אין ברסלב ברענט א פייער. ווער קען דעם ניגון זאל מיטזינגען. צינד עס אן אין מיין הארץ.

הערט אויס טייערע קינדער א שיינע מעשה'לע. ווען דער הייליגער רבי נתן איז געקומען צום רעבן די ערשטע שבת פרשת נצבים אין די יאר תקס"ב, האט ער געגעסן ביי די רבי די שבת'דיגע סעודות. געהערט זמירות ווי דער רבי האט געזונגען מיט אזא זיסקייט, דעמאלס האט זיך געעפנט פאר אים א נייע וועלט, ער האט געזען, ער האט פארשטאנען, אויב וועל איך פאלגן דעם צדיק, אויב וועל איך פאלגן דעם רעבן, וועט מיר דאס לעבן ווערן אזוי זיס. בפרט די עצות פון רעדן צו די אייבערשטער. אויב מען רעדט צו די אייבערשטער זעט מען א גרויסע צדיק. ר' נתן האט געזען א ליכטיגקייט א שיין, א נייע וועלט.

כראפעט שיין. מ'ווייסט נישט וואס ס'איז, אדער ס'איז איינער שלאפט אדער א טרעילער פארט דורך. מ'ווייסט נישט פונקטליך וואס ס'איז. ר' נתן טראכט צו זיך, איך גיי יעצט שלאפן? ווי קען מען יעצט שלאפן? כ'האב געטראפן א רבי! איך קען יעצט גיין שלאפן? איך מוז יעצט בעטן די אייבישטער, הייליגער באשעפער איך וויל האבן א געפיל אין די רבי מיין גאנצע לעבן! אויפן וועג אהיים, ר' נתן וואקט אהיים צו זיין הויז, וואקט ער דורך די טייך, אין ברסלב לויפט א טייך א וואסער, קוקט דא אויף די בילד, וועט עטס זען א שיינע וואסערל. דאס וואסערל הייסט די טייך בוג. פרעגט קינדער וואס זיי קומען פון אוקראינע. אלע קינדער וועלן זאגן יא, די באקאנטע טייך וואס לויפט דורך גאנץ אוקראינע, בוג.

הייליגער באשעפער, איך וויל האבן א געפיל אין די רבי, און נאכדעם ווען איך גיי חתונה האבן, און איך גיי האבן קינדער און אייניקלעך, וואו ווילט עטס ענקערע קינדער און אייניקלעך זאלן לעבן? אין ברסלב? דאס דארף מען בעטן די אייבערשטן.